מען האלט דף קוף ה און מען הייבט אן ניין שורות פון אויבן, עס איז געשטאנען אין די משנה חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, ס'הייסט אין די משנה איז געשטאנען א הלכה, טאמער איינער האט גע'גנב'עט ונשבע לשקר און ער האט מודה געווען איז ער מחיוב קרן חומש ואשם אשם גזילות, אין די משנה איז געשטאנען אז ער מוז מחזיר זיין די גזילה ליד הנגזל ממש נישט לשליחו נישט לבנו, ווייל ס'שטייט לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו, די משנה האט ממשיך געווען און געזאגט אז דאס איז דווקא טאמער ס'איז דא לכל הפחות א שווה פרוטה פון קרן וואס איז מחיוב בהשבה, טאמער דער נגזל האט מוחל געווען די קרן חוץ מפחות משווה פרוטה, איז בכהאי גוונא נישט דא קיין דין פון יילך אחריו למדי. ס'איז דא א שאלה אין די ראשונים צו ס'איז בכלל נישט דא קיין דין השבה, אזוי איז א שטיקל משמע אין כמה ראשונים, און ס'קען זיין פון די גמרא איז אויך משמע אזוי, אין די רמב ם איז משמע, תוס' יום טוב ברענגט עס אראפ אין די משנה, אז ס'דא א חיוב השבה, נאר ס'נישט דא קיין חיוב יילך אחריו למדי. זאגט די גמרא אמר ר' פפא, לא שנו, דאס וואס שטייט אין די משנה אז פחות משווה פרוטה בקרן דארף מען נישט נאכגיין, דאס איז דווקא אלא שאין גזילה קיימת, דאס הייסט די גזילה איז שוין מער נישט בעולם, אנשטאטס די חפץ הנגזל איז דא א חיוב תשלומי דמים, איז טאמער די דמים פון די קרן איז פחות משווה פרוטה דארף מען נישט נאכגיין, אבל גזילה קיימת, טאמער די גוף הגזילה איז נאך דא, נאר ס'איז פחות משווה פרוטה, למשל ער האט געגנב'ט א גאנצע זאק פון כלים און יענער האט מוחל געווען אויף אלע כלים חוץ איינס און יענער איז פחות משובר פיתה, איז בכהאי גוונא וויבאלד די כלי איז נאך אלץ דא און ס'דא א חיוב השבה אויף די עצם חפץ איז דעמאלטס צריך לילך אחריו. פארוואס? לכאורה די פשט פארוואס מ'טוט לא צריך לילך אחריו ווען ס'איז פחות משובר פיתה איז ווי רש י זאגט ווייל לאו ממונא איכא. איז וואס גייט מיר אן טאמער די חפץ איז דא, סוף כל סוף ס'איז פחות משווה פרוטה, זאגט די גמרא, פארוואס די טעם איז, ווייל חיישינן שמא תייקר, איך האב א חשש אז די חפץ הגם היינט איז עס ווערט פחות משווה פרוטה, אבער קען זיין די שער בשוק עט ארויפגיין, און ס'וועט ווערן ווערט מער פון א פרוטה. ביי געלט, טאמער האט א חיוב דמים צו צאלן פחות משווה פרוטה איז דאך נישט שייך ס'זאל ארויפגיין, אבער א חפץ קען דאך ארויפגיין, און מילא וואס וועט זיין טאמער ס'גייט ארויף? איז דעמאלטס וועט זיין א חיוב השבה לילך אחריו למדי. נו, איז וואס איז די פראבלעם? טאמער ס'איז געשען טוסטו דעמאלטס צוריקגעבן די חפץ, וואס איז די פראבלעם היינט אז דו מוזט נאכלויפן? זאגט דער רא ש, ווייל די הלכה איז מ'קען דאך נאר ברענגען א קרבן אשם טאמער מ'איז מקיים די השבה. איז כל זמן ס'איז פחות משווה פרוטה דארף מען נישט נאכגיין אין מדי, ממילא קען מען ברענגען די אשם, אבער ווי ווייט ס'וועט ארויפגיין צו א שווה פרוטה, קומט אויס מ'האט נישט מקיים געווען די השבה, איז די אשם וואס ער האט געברענגט איז נישט געווען קיין אשם, דארף מען ברענגען נאך אן אשם. מילא, אלס די חשש, האט מען געזאגט אז ער מוז נאכגיין אפילו יעצט איז עס א פחות משווה פרוטה, כדי זאלסט קענען ברענגען די אשם. איכא דאמרי אמר ר' פפא, לא שנא גזילה קיימת, ולא שנא שאין גזילה קיימת, אפילו די גזילה איז נאך אלץ קיים, טאמער ס'איז פחות משווה פרוטה אינו צריך לילך אחריו. איי שמא תייקר, דשמא תייקר לא חיישינן, איז על פי פשטות פשט אין די גמרא מיינט אז מען דארף נישט חושש זיין שמא תייקר, טאמער ס'איז נתייקר וועט מען זיך זארגן דעמאלטס, אבער ס'נישט קיין חשש א מילתא דשכיחא וואס מען דארף פאר דעם חושש זיין. אנדערע ראשונים לערנען עס נישט די פשט מען דארף נישט חושש זיין, ס'גייט מיך נישט אן שמא תייקר, לא חיישינן, אפילו ס'קומט אן, אפילו איך וואלט יא חושש געווען אז עס איז די מציאות פון שמא תייקר, אבער איך דארף נישט חושש זיין פאר די השלכה פון יענע דין, ווייל אפילו נניח ס'איז נתייקר געווארן שפעטער, היינט קענסטו ברענגען די אשם, טאמער היינט בשעת די הקרבת האשם איז נישט דא קיין חיוב השבה קענסטו רואיג ברענגען די אשם און אפילו שפעטער ווערט עס נתייקר קומט נישט אויס למפרע די אשם איז נפסל. אמר רבא, גזל שלש אגודות בשלש פרוטות ער האט גע'גנב'עט דריי בינטלעך און און סך הכל צוזאמען איז געווען ווערט דריי פרוטות דאס הייסט יעדע בינטל איז געווען ווערט א שווה פרוטה. והוזלו, און ס'איז אראפגעגאנגען אין פרייז, ועמדו על שתיים, די דריי צוזאמען זענען היינט ווערד צוויי, קומט אויס יעדע איינע פאר זיך איז ווערד פחות משווה פרוטה. אם החזיר לו שתיים, טאמער האט די גזלן שוין צוריקגעגעבן צוויי פון די בינטלעך, און די לעצטע בינטל איז דאך פחות משווה פרוטה, איז לכאורה אפשר וואלט נישט געווען קיין חיוב צוריקגעבן על כל פנים נאכגיין אים צו מדי, איז די הלכה חייב להחזיר לו אחרת, הגם ס'איז נישט ווערד קיין שווה פרוטה, חייב להחזיר לו, פארוואס? ווייל זאגט רש"י כיוון דבשעת גזילה איז דאס יא געווען א שווה פרוטה, ממילא מוז מען עס צוריק געבן, ולהוליכה אחריו. ותנא תונא, אונזער תנא שטייט אויך אזוי, ווייל ס'איז געשטאנען אין אונזער משנה, גזל חמץ, אגב אין רש"י שטייט אז דאס וואס שטייט חייב להחזיר לו אחרת מיינט טאמער ס'איז בעין גיבט ער עס צוריק אזוי ווי ס'איז, טאמער ס'איז נישט בעין מוז ער צוריק געבן אזויפיל ווי ס'איז געווען ווערט בשעת די גזילה א פרוטה. ותנא תונא, א ראי' פון אונזער תנא, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, היינט איז דאס אסור בהנאה עס האט נישט קיין שום שוויות, אף על פי כן, אומר לו הרי שלך לפניך, ווייל די גזילה איז בעין קען ער עס צוריק געבן, איי יענער האט א היזק, היזק שאינו ניכר. איז די גמרא מדייק, טעמא דאיתיה בעין, וויבאלד די חמץ איז בעין קען ער זאגן הרי שלך לפניך, הא ליתיה בעין, ווען די חמץ וואלט נגזל געווארן נאך פסח, אף על גב דהשתא לאו ממונא, הגם יעצט האט ער נישט קיין חפץ וואס איז ווערט ממון וואס וואלט ער געדארפט צוריק געבן, ווען אפילו די חפץ וואלט געווען בעין איז דאך גארנישט ווערט קיין געלט, אבער יעצט אז ס'איז נישט בעין כיוון דמעיקרא ממונא הוא, וויבאלד בשעת די גזילה איז עס יא געווען ממון, איז בעי שלומי, איז דא א הלכה ער מוז צאלן, כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה. הגם היינט איז עס גארנישט ווערט, איז הכא נמי איז די זעלבע זאך, הגם אף על גב דהשתא לא שווה פרוטה, הגם יעצט בשעת די ווילסט צוריק געבען די אגודה איז דאס פחות משווה פרוטה ווייל עס איז אראפ געגאנגען אין פרייז, אבער כיוון דמעיקרא בשעת די גזילה הווה שווה פרוטה, בעי שלומי, מילא ווען די האסט געגנבט איז געווען פחות משווה פרוטה איז איין זאך, אבער דא בשעת די האסט געגנבט איז געווען א שווה פרוטה איז יעצט הגם ס'גייט אראפ איז נאכאלץ דא די זעלבע חיוב השבה. יעצט תוס' איז מדייק, ס'איז משמע דווקא ווייל אלע דריי זענען געווען ווערט ג' פרוטות, אבער ווען די דריי וואלטן געווען ווערט מתחילה ב' פרוטות און ער האט צוריק געגעבן צוויי מוז ער נישט צוריק געבן די דריטע, ווייל אפילו מעיקרא בשעת גזילה איז דאס נישט געווען ממונא, און שמא תייקר לא חיישינן. דארף מען וויסן וויאזוי די פרט אין תוס' שטימט מיט די קומענדיגע גמרא, בעי רבא, גזל שתי אגודות בפרוטה, ער האט געגנב'עט צוויי אגודות, צוזאמען איז עס געווען ווערט א פרוטה, דאס הייסט יעדע בפני עצמה איז געווען פחות משווה פרוטה, בשעת די גזילה. והחזיר לו אחת מהן, ס'בלייבט איינס ביי אים, און די איינס איז דאך פחות משווה פרוטה, און ס'איז געווען פחות משווה פרוטה אפילו פארדעם אויכעט. מאי מי אמרינן השתא ליכא גזילה גביה, ער האט דאך נישט קיין שיעור גזילה גביה, ס'איז דאך פחות משווה פרוטה, איז ער דארף נישט צוריק געבן, על כל פנים דארף ער נישט צוריק גיין צו מדי, או דילמא הא לא הדר גזילה דהוה גביה, ער האט קיינמאל נישט מקיים געווען השבת הגזילה, ווייל ווען ער האט גע'גנב'עט האט ער גע'גנב'עט א שיעור פון השבה, ער האט גע'גנב'עט צוויי בינטלעך וואס איז ווערט א פרוטה, און למעשה האט ער נישט מקיים געווען די השבה אויף דאס וואס ער האט גע'גנב'עט, איז אויב אזוי. איז דא א חיוב צוריק געבן. יעצט לכאורה, לויט די תוספות מ'האט פריער דערמאנט, דארף מען פארשטיין וואס איז די שאלה פון די גמרא, ווייל תוספות האט קלאר מדייק געווען פון די פריערדיגע גמרא, טאמער בשעת די גזילה איז געווען ווערט פחות משווה פרוטה, דארף מען נישט, און דא איז דאך געווען פחות משווה פרוטה בשעת די גזילה, איז יש לעיין וואס דער חילוק איז צווישן תוספות פאל, פריערדיגע פאל און די פאל. זאגט די גמרא, הדר פשטה, רבא האט למעשה פושט געווען זיין שאלה און ער האט געזאגט גזילה אין כאן, למעשה קענסטו נישט זאגען אז ביי די גזלן ליגט ביי אים א דבר הנגזל, גזילה אין כאן ווייל ער האט דאך נאר א פחות משווה פרוטה, אבער השבה אין כאן, ס'איז נישט דא קיין השבה, דאס הייסט פשטות די גמרא פארשטאנען השבה אין כאן מיינט ער איז מחיוב להשיב, פרעגט די גמרא אי גזילה אין כאן השבה יש כאן? פארקערט פרעגט די גמרא אי גזילה אין כאן דעמאלטס השבה יש כאן טאמער דו זאגסט מיר אז עס איז נישט דא קיין גזילה ווייל ער האט דאך נישט קיין שווה פרוטה איז אויב אזוי איז דא א קיום פון השבה וואס איז די פראבלעם יעצט וואס דארף ער יעצט מקיים זיין השבה עס איז דאך נישט דא קיין גזילה משיב צו זיין זאגט די גמרא הכי קאמר אף על פי שגזילה אין כאן. הגם ס'איז נישט דא קיין גזילה, קענסט נישט זאגן יעצט אז ער איז עובר לא תגזול האט דאך נישט קיין שווה פרוטה. אבער מצוות השבה אין כאן. דו ווילסט וויסן צו ער האט מקיים געווען מצוות השבה ניין. צו ער איז מחיוב להשיב קען זיין טאקע נישט, ווייל ס'איז נישט דא קיין שווה פרוטה. אבער די מצוה פון השבה האט ער נישט מקיים געווען, ווייל ער האט קיינמאל נישט צוריקגעגעבן די גזילה וואס ער האט גע'גנב'ט. ואמר רבא, נאך א מימרא וואס האט אין זיך אזא סארט לשון פון גזילה אין כאן השבה אין כאן, הרי אמרו די הלכה איז דאך א נזיר סוף ימי נזירותו מוז ער מגלח זיין, עס שטייט נזיר שגילח ושייר שתי שערות, א נזיר האט זיך מגלח געווען, ער האט אבער איבערגעלאזט צוויי האר אויפן קאפ, לא עשה ולא כלום, האט ער נישט מקיים געווען תגלחת, תגלחת מיינט וגילח את ראשו ס'בלייבט נישט קיין שער, מיעוט שער שנים, איז טאמער ס'בלייבט שני שערות הייסט עס אז ער איז נישט קיין מגולח. ווען ס'בלייבט נאר איין שער איז דאס כמען די לעסער, איז דאס א גוטע תגלחת, טאמער ס'בלייבט שתי שערות איז דא א שיעור פון שער, קומט אויס ס'איז נישט דא קיין גילוח. בעי רבא, וואס איז? ער האט זיך מגלח געווען און געלאזט שתי שערות, איז דערווייל לא עשה ולא כלום. יעצט פון די צוויי וואס איז איבערגעבליבן איז דאך דא א שיעור שער, איז ער געגאנגען גילח אחת, איינע פון די צוויי האט ער אפגעשוירן, אבער ונשרה אחת די צווייטע איז ארויסגעפאלן פון זיך און ס'איז נישט געווען קיין מעשה גילוח. מאי איז דא א קיום פון מצות גילוח צו נישט? די ערשטע מעשה גילוח האט נישט אפגעשוירן, ווייל ס'איז נאך אלץ געבליבן האר. די צווייטע מעשה גילוח, הגם ס'איז געווען א שיעור שער מקיים צו זיין גילוח, אבער האט נישט געמאכט קיין שיעור פון גילוח, ווייל אפשערן איין האר הייסט נישט גילוח שערות, ווייל גילוח שערות מיינט אפגעשניטן צוויי האר, דא האט ער נאר געשניטן איין האר, אבער למעשה גערעדט איז שוין נישט דא קיין האר. איז אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, נזיר שגילח אחת אחת קא מיבעיא ליה לרבא, רבא פרעגט א שאלה, וואס וואלט געווען ווען א נזיר גייט און ער שערט אפ די גאנצע קאפ, אבער איינס איינס, יעדע האר איז א באזונדערע א באזונדערע שניט, א באזונדערע גילוח. וועסטו מיר זאגן אז ס'איז דא א צד יענער האט נישט מקיים געווען מצות גילוח, ווייל ביז די לעצטע צוויי איז נאכנישט דא קיין גילוח. יעצט ווען ס'איז דא צוויי איבריג און ער גייט און ער שניידט די נעקסטע, האט ער דאך נאר געשניטן איינס. קומט אויס ער האט נאר געמאכט א מעשה גילוח אויף איינס. ווען ער גייט שניידן די נעקסטע איז שוין מער נישט דא קיין שתי שערות און נישט דא קיין שיעור שער צו מאכן גילוח. אוואדע לית מאן דפליג אז בכהאי גוונא איז מען יוצא די מצות גילוח. איז בהכרח די פשט איז אזוי פארשטיי איך פון רש"י אז ווען מען איז אנגעקומען צו די לעצטע צוויי איז דא שער על ראשו ווייל צוויי איז שער איז דא יעצט שתי שערות כדי מקיים צו זיין די מצוה פון גילוח די רגע ער האט אפגעשניטן די ערשטע פון די צוויי האר האט ער געמאכט די מענטש פון א בעל שער צו מי שאין לו שער, ווייל פחות משניים איז דאך נישט קיין שער, איז מיט די לעצטע האר, מיט די לעצט, מיט די צווייטע לעצטע האר האט ער מקיים געווען די גילוח שוין, ווייל פאר ער האט אנגעהויבן די לעצ, די צווייטע לעצטע האר איז ער געווען א בעל שער, און יעצט אז ער האט אפגעשניטן די האר איז ער שוין נישט קיין בעל שער, האט נאר איין שער אויפן קאפ. ממילא האט ער מקיים געווען די חיוב, איז די זעלבע זאך דא אויך, איך פארשטיי נישט די שאלה, לכאו' ווי די גמרא קומט אויס יעצט קומט אויס אז מען דארף אפילו נישט זאגען אז די לעצטע שער איז ארויסגעפאלן, טאמער ס'איז געבליבען שני שערות און ער האט געשניטען איין שער האט ער שוין מקיים געווען די מצוה אפילו די אנדערע בלייבט אויפן קאפ ווייל איין שער איז נישט מעכב, לכאו'. זאגט די גמרא איז וואס איז יא געווען רבא'ס שאלה לא צריכא נאר די שאלה געווען אזוי כגון שנשר אחת מהן וגילח אחת מהן ער האט געמאכט א גילוח און האט איבערגעלאזט שתי שערות איז יעצט איז ער נאכנישט מקיים געווען מצות גילוח ווייל ער האט נאך שער על ראשו יעצט ווען עס איז דא צוויי שער פאר ער האט געמאכט נאך א גילוח איז ארויסגעפאלן איינע פון די צוויי יעצט איז שוין נישט דא קיין שיעור שער אויפן קאפ זיינע איז וויאזוי גייט ער מקיים זיין מצות גילוח עס איז נישט דא קיין שער וואס מגלח צו זיין וואס ער האט מגלח געווען ביז יעצט איז דאך נישט געווען א גילוח ווייל עס איז נאך געבליבן האר ווען ער קומט יעצט מגלח זיין איז שוין נישט דא קיין שער, אבער מי אמרינן השתא מיהת הא ליכא שער, למעשה גערעדט האט ער גורם געווען אז ס'איז נישט דא קיין שער מיט אלע די גילוח וואס ער האט געטון ביז יעצט, און יעצט צוזאמען מיט דעם איז ארויסגעפאלן א שער, למעשה איז נישט דא קיין האר אויפן קאפ, או דילמא הא לאו גילוח הוא, למעשה איז נישט דא קיין מעשה גילוח, דמעיקרא די מעשה גילוח איז נישט געווען קיין מעשה גילוח, הא שייר שתי שערות, והשתא כי גילח לא הוי ב' שערות, בשעת מען מאכט די גילוח איז שוין נישט דא קיין שתי שערות כדי ס'זאל הייסן א בר גילוח, איז האט ער נישט מקיים געווען די מצוה. הדר פשטה, רבא האט געזאגט שער אין כאן, יעצט ווען ער קומט שניידן די לעצטע צוויי האר און ס'פאלט אויס איינע פון די צוויי איז דאך נישט דא קיין שער און גילוח אין כאן, ממילא ס'פעלט אים גילוח. פרעגט די גמרא אי שער אין כאן דאמאלטס גילוח יש כאן? די גמרא האט פארשטאנען גילוח אין כאן מיינט אז ער דארף נאך מאכן גילוח, וואס הייסט טאמער ס'איז נישט דא קיין שער דעמאלטס איז ער מגולח? זאגט די גמרא די זעלבע סארט לשון ווי פריער, הכי קאמר אף על פי ששער אין כאן, הגם למעשה נישט דא קיין שער, ער האט דאך נאר איין שער וואס דאס איז נישט קיין שער, אבער מצוות גילוח אין כאן, קען זיין ער איז א מגולח אבער די מצוה פון גילוח האט ער נישט מקיים געווען, ווייל וואס ער האט געמאכט פארדעם לכתחילה איז נישט געווען קיין מעשה גילוח ווייל עס איז איבערגעבליבן צוויי האר, ווען ער שניידט אפ די לעצטע האר איז דאך נישט געווען קיין שיעור וואס איז מחייב גילוח, קומט אויס די מצוה פון גילוח האט ער נישט מקיים געווען, דו ווילסט וויסן צו ס'איז יעצט דא עפעס מגלח צו זיין? ניין! אבער די מצוה גילוח האט ער נישט מקיים געווען, ממילא טאמער איך האלט למשל לויט די מאן דאמר אז תגלחת איז מעכב אין די נזירות, איז אויב אזוי מעג ער ווייטער נישט טרינקען קיין וויין, ווייל האט נאך נישט מקיים געווען מצות גילוח, מוז ער ווארטען ביז ס'וואקסט אים נאכאמאל האר, און ער וועט מוזן מגלח זיין, טאמער תגלחת אינו מעכב נישט קיין פראבלעם, אבער כל פנים די מצוה פון תגלחת האט ער נישט מקיים געווען. נאך א מימרא פון רבא ואמר רבא. ס'איז דא א הלכה, מ'געבן א קליינע הקדמה, ס'איז דא א דין פון טומאת אוהל, א מת באוהל איז מטמא די אוהל, טאמער די אוהל איז צוגעשפארט פון אלע זייטן, איז דווקא וואס איז אין די אוהל איז טמא, וואס איז העכער פון די אוהל אויפן צווייטע שטאק איז נישט מטמא, טאמער ס'איז דא א לאך אין דאך, א פותח טפח, איז די טומאה וואס איז אין די אוהל גייט ארויס פון די לאך און ס'איז מטמא די צווייטע שטאק אויך, טאמער ס'איז דא א לאך אין די דאך, אבער ס'איז דא א זאך וואס שטאפט צו די לאך, ס'איז דא א מגופה, עפעס וואס איז סותם די לאך, אויב אזוי. גייט די טומאה נישט ארויף, אבער דאס ווענדט זיך, טאמער די דבר הסותם איז א זאך וואס איז אליין מקבל טומאה, איז דאס נישט קיין מחיצה, א זאך וואס איז אליין מקבל טומאה קען נישט חוצץ זיין בפני א טומאה. איז דא די שאלה אזוי, האסט געהאט א לאך אין די דאך, און האסט עס סותם געווען מיט א חבית, די חבית איז געווען א כלי חרס, כלי חרס די הלכה איז ס'איז מטמא בתוכו ולא מגבו, איז ממילא טאמער ס'איז נישט דא קיין לאך אדער קיין פתח אין די כלי חרס און ס'ליגט. אויפן דאך און דעקט צו די לאך, איז עס נישט מיט ווערט עס נישט טמא, ווייל ס'קען נישט מקבל זיין טומאה מגבו, אויב אזוי קען עס חוצץ זיין בפני הטומאה, די טומאה וועט בלייבן אינעווייניג אין די אוהל וועט נישט ארויפגיין, טאמער ס'איז דא א לאך אין די חבית, א לאך וואס איז גענוג גרויס אין הלכות טומאה וואס איז מביא את הטומאה, דעמאלטס קען די טומאה אריינגיין, ווייל ס'איז דאך מטמא מתוכו, אויב אזוי איז די חציצה א דבר שנטמא, קען עס נישט חוצץ זיין. איז דא געווען די מעשה אזוי, חבית שניקבה, ס'איז געווען א חבית כלי חרס וואס האט געהאט א לאך, די לאך איז געווען גענוג גרויס צו אריינברענגען טומאה, אבער וסתמוה שמרים, און די חבית איז געווען א פאס וויין, ס'איז דא שמרים פון יין, און די שמרים האט זיך אריינגעקוועטשט דא אין די לאך, און ס'האט סותם געווען די לאך אז יעצט איז נישט דא קיין לאך. הצילוה, איז דאס מציל די עליה פון ווערן טמא, ווייל דאס הייסט א גוטע סתימה. און די חבית איז היינט יעצט א חבית שלימה, איז דאס נישט מטמא מגבה. בעי רבא אגף חציה מאי, וואס איז טאמער ס'איז דא א לאך אין די חבית, און ער האט נאר פארשטאפט האלב פון די לאך, רש י זאגט ער האט עס פארשטאפט מיט טיט, אבער נאר האלב, יעצט די איבריגע חלק פון די לאך וואס איז געבליבען אפען, איז נישט גענוג גרויס א שיעור ס'זאל אריינגיין טומאה. איז וואס איז די הלכה? תוספות איז מתמיה ער פארשטייט נישט ווי רש י לערנט וואס איז די גמרא'ס שאלה. ווען די לאך וואלט נאר געווען אזוי גרויס ווי ס'איז יעצט נאך די סתימה איז דאס נישט קיין פראבלעם ווייל די לאך איז נישט גענוג גרויס מקבל טומאה זיין. איז טאמער דאס איז פארשטאפט און ס'איז נאר געבליבן יעצט א קליינע לאך איז דאס נישט אנדערש ווי לכתחילה איז נאר געווען א קליינע לאך וואס איז די שאלה? על כל פנים אזוי לערנט רש י די שאלה. אמר ליה רב יימר לרב אשי, וואס איז דיין שאלה? לאו משנתנו היא זו, ס'איז א אפענע משנה, דתנן חבית שניקבה, דאס שאלה, האסט געהאט א חבית שניקבה און דו ווילסט עס ניצן פאר א מחיצה. דו ווילסט עס ניצן פאר פאר פאר א סתימה ס'זאל חוצץ זיין בפני הטומאה. וסתמוה שמרים, מ'האט אנגעשטאפט די לאך מיט שמרים כדי יעצט זאל זיין א כלי שלם. הצילוה, איז עס א כלי שלם, און ס'איז מציל מפני הטומאה, עס איז א גוטע חציצה. פקקה בזמורה, האסט נישט געהאט קיין שמרים, האסט אנגעשטאפט די לאך בזמורה מיט א צווייג פון א גפן, א צווייג פילט נישט אן די גאנצע לאך כדבעי, איז ממילא הייסט עס נאך אלץ א לאך עד שימרח, ער מוז שמירן פון די זייט פון די צווייגן צווישן די צווייג און די אין אין די כלי מיז ער שמירן מיט טיט כדי ס'זאל זיין פארשטאפט היו בה שתים ער האט עס פארשטאפט מיט צוויי צווייגן איז יעצט איז דא מער לעכער ווייל צווישן די צווייגן איז אויך דא לעכער איז דעמאלטס איז עס נאר א גוטע סתימה עד שימרח מן הצדדים ובין זמורה לחברתה סיי ער מיז ארום שמירן מיט טיט צווישן די צווייג און די דופן פון א כלי און סיי צווישן די צוויי צווייגן מיז ער אויך שמירן מיט טיט כדי ס'זאל זיין אינגאנצן פארמאכט איז די גמרא מדייק, טעמא דמרח, פארוואס איז עס א חציצה? ווייל ער האט אנגעשמירט אלץ מיט מיט טיט, הא לא מרח, איז דא איז נאך דא געוויסע פלעצער ווי ס'איז אפען, לא, דעמאלטס איז נישט מציל מפני הטומאה, אמאי, סוף כל סוף, רוב פון די לאך איז פארשטאפט, ותהוי כי אגף חציה, טאמער דו האלטסט אז פארשטאפען האלב איז גענוג, האסטו דאך פארשטאפט מער פון האלב, אלא מאי, פארשטאפען האלב איז נישט גענוג. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין צוגלייך, אמרי הכי השתא, התם אי לא מרח לא קאי, צווייגען נישט קיין גוטע סתימה, ווען דו לייגסט נישט קיין טיט וואס זאל האלטן די צווייגען אין פלאץ פאלט ארויס די צווייגען איז עס כמאן דליתא, ס'איז נישט די פשט האסט פארשטאפט האלב, האסט גארנישט פארשטאפט, אן די טיט האסטו גארנישט פארשטאפט, אגף חציה במידי דקאי, ווען דו האסט געמאכט א הגפה במידי דקאי מיט טיט אזוי ווי אונז האבן גערעדט קאי שטייט עס דאך איז ממילא אפילו ער איז נאר מגיף געווען חציה אבער די האלב וואס וואס איז פארשטאפט איז גוט פארשטאפט ממילא דאס איז די שאלה איז דאס גענוג אבער פון זמורה ווי ווייט דו לייגסט נישט קיין טיט איז עס בכלל נישט פארשטאפט ממילא נישט קיין דמיון. זאגט די גמרא נאך א מימרא ואמר רבא, הרי אמרו ס'איז געשטאנען די משנה גזל חמץ ועבר עליו הפסח, הגם יעצט איז אסור בהנאה, אומר לו הרי שלך לפניך, בעי רבא, נשבע עליו מהו, וואס איז נאך פסח, יעצט איז די חמץ ווערד גארנישט, למעשה אבער קען ער אבער צוריקגעבן די חמץ כמו שהוא, זאגן הרי שלך לפניך, יעצט גייט ער און ער מאכט א שבועת שקר, ער האט קיינמאל נישט געגנב'עט די חמץ. מאי, לכאורה די דין פון שבועת גזילה וואס ס'איז דא א דין פון קרן חומש ואשם איז ווען די שבועה איז אים געקומען פטרין, אבער דא לכאורה די שבועה האט גארנישט געפטרט ווייל ער דארף דאך נישט צוריק צאלן קיין שווה פרוטה ער קען צוריק געבן די שטיק חמץ וואס איז ווערד גארנישט ס'איז כעפרא דארעא איז ממילא אפילו ער האט נישט געשוואוירן קאסט אים נישט קיין געלט מקיים צו זיין השבת הגזילה, ער גיט צוריק א דבר שאין לו שום שוויות, איז ממילא האט ער זיך גארנישט געפטר'ט מיט די שבועה. איז דאס הייסט א שבועה פון כפירת ממון צו נישט? נשבע עליו מאי? מי אמרינן? סוף כל סוף, כיוון דאי מיגנב בעי שלומי ליה ממונא. אונז האבן דאך געזאגט פריער, ביי חמץ עבר עליו פסח קען ער צוריקגעבן כל זמן דער חמץ איז ביי אים. טאמער נאך פסח ווערט דער חמץ גע'גנב'עט פון אים אדער פארלוירן, יעצט האט ער א פראבלעם, ער קען נאר מקיים זיין השבה ווען ער צאלט דמים כשעת הגזילה, איז ממילא האט ער אויפגעטון מיט די שבועה, ווייל ווען ער וואלט נישט געמאכט די שבועת שקר און ס'וואלט געגנב'ט, אין הכי נמי יעצט טאקע האט ער נישט קיין חיוב שוה פרוטה צוריק צו געבן, ער גיבט אים צוריק עפרא דארעא, אבער ווען ס'וואלט געגנב'ט געווארן, דעמאלטס וואלט ער געמוזט צאלן א שוה פרוטה, ער וואלט געמוזט צאלן כשעת הגזילה, און יעצט דורך די שבועת שקר פטר'ט ער זיך ווייל ער טענה'ט אז ער איז קיינמאל נישט געווען קיין גזלן, איז כיוון דאי מיגנב בעי שלומי ליה ממונא, כיוון דאי מיגנב בעי שלומי ליה איז אויב אזוי ממונא קא כפר ליה, הייסט עס יא כפירת ממון, ס'איז נישט קיין כפירת ממון לויט די מצב דהשתא, אבער ס'איז א כפירת ממון לויט די מצב וואס קען זיין. או דילמא, מ'קוקט נישט אויף וואס קען זיין, מ'קוקט אויף יעצט, השתא מיהת הא מנח, יעצט ליגט די חמץ פאר אים, ער קען עס צוריק געבן, ועפרא בעלמא הוא, ס'איז גארנישט ווערט, ולא כפר ליה ממונא, ממילא הייסט עס נישט קיין כפירת ממון, ס'איז א כפירה אויף א זאך וואס האט נישט קיין שוויות. איז דאס געווען רבא'ס שאלה. זאגט די גמרא מילסא דאיבעיא ליה לרבא פשיטא ליה לרבה, רבה האט נישט געהאט קיין שאלה וועגן דעם, ווייל רבה האט געזאגט א הלכה וואס איז קלאר פושט די שאלה, דאמר רבה, טאמער ראובן קומט צו שמעון מיט א טענה שורי גנבת, האסט גע'גנב'ט מיין שור, והוא אומר, לא גנבתי, וואס עפעס, כ'האב קיינמאל נישט גע'גנב'ט דיין שור, פרעגט ער וואס מיינסטו, מה טיבו אצלך, איך זעה עס דאך ביי דיר אין רשות, וואס טוט עס ביי דיר, טאמער האסט נישט גע'גנב'ט? זאגט ער יא יא, איך לייקן נישט אז איך האב דיין שור, אבער נישט בגניבה, שומר חינם אני עליו, האסט עס מיר געגעבן, האסט מיר געבעטן צו היטן, איך בין א שומר חינם, איך זאג נישט אז איך האב נישט דיין שור, איך האב עס יא, איך לייקן נישט, אבער איך בין נישט קיין גנב. און ער איז געגאנגען און ער האט געמאכט א שבועה, און צום סוף איז ער מודה אז ער איז יא געווען א גנב. איז דאס א שבועת שקר פון שבועת הגזילה צו נישט? זאגט רבה, ער איז יא חייב. לכאורה דא אויך, די שבועה פאטערט אים נישט, ווייל ער זאגט נישט נאך די שבועה ממילא דארף איך נישט צאלן, איך בין מסכים, איך גיי דיך צוריק צאלן, ס'איז נישט מיינס, ס'איז דיינס. איז די שבועה קומט אים נישט פאטערן, זאגט רבה, ביסט יא חייב, פארוואס? ס'הייסט יא דו האסט זיך געפאטערט פון ממון, ווי אזוי? שהרי פטר עצמו מגניבה ואבידה. יעצט טאקע זוכסט זיך נישט צו פאטערן, ווייל דו ביסט מסכים צוריק צו געבן, אבער וואס גייט געשען טאמער אין אפאר טעג פון יעצט, פאר דו גיבסט עס צוריק וועט עס גע'גנב'עט ווערן. איז טאמער ביסטו א שומר חינם ביסטו פטור, ווייל שומר חינם איז פטור בגניבה ואבידה, טאמער ביסטו א גזלן, על פי האמת וואלט ביסט יא געווען א גזלן, ביסטו מחיוב, א גזלן איז מחיוב אפילו אויף אונסים, קומט אויס ס'הייסט אז דו האסט זיך געפטר'ט פון ממון, ווייל ס'קען זיין ס'וועט זיין א גזילה, און אויב אזוי וועט ס'קען זיין שפעטער פאר א גניבה ואבידה, און וועט אויסקומען אז די שבועה האט דיך געפטר'ט. די זעלבע זאך זאגט רבה, טאמער ער זאגט ענטפערט צוריק שומר שכר אני עליו, איז ער אויך חייב, ווייל אפילו שומר שכר איז דאך פטור פון אונסים, שהרי פטר עצמו משבורה ומתה, מיט די שבועה אז ער איז א שומר שכר פטר'ט ער זיך פון אונסים, א גזלן איז חייב באונסים, און אפילו ער זאגט שואל אני עליו, איז ער אויך חייב, הגם א שואל איז חייב באונסים, שהרי פטר עצמו ממתה מחמת מלאכה, א שואל למעשה איז פטור ביי מתה מחמת מלאכה, א גזלן איז נישט, ממילא מיט די שבועה פון שואל, איז דאס אויך א שבועה וואס וועט אים פטר'ן טאמער ס'איז מתה מחמת מלאכה, זעה איך, אלמא, אף על גב דהא קאים, הגם יעצט די בהמה דאך דא, ס'איז נישט גע'גנב'ט, און ער איז מסכים צוריקצוגעבן, אבער כיוון דאי מיגניב, וויבאלד ווען ס'וועט גע'גנב'ט ווערן, ווען ס'וואלט גע'גנב'ט געווארן, און ממונא קא כפר קומט אויס האט כופר געווען ממון, איז השתא נמי, הגם ס'איז דא, הייסט עס ממונא קא כפר, איז הכא נמי די זעלבע זאך בנוגע רבא'ס שאלה, אף על גב יעצט דער חמץ איז בעין אבער ס'איז עפרא ב און ס'איז עפרא בעלמא, אבער איך קוק אויף די עתיד, כיוון דאי מיגניב ווען ס'וואלט גע'גנב'עט געווארן דעמאלטס בעי שלומי בעי שלומי ליה ממונא מעליא, איז השתא נמי, הייסט עס ממונא קא כפר ליה. איז בקיצור רבה האט נישט געהאט קיין שאלה, רבה האט געזאגט מען קוקט זיכער אויף די עתיד נישט נישט אויף די מצב פון די השתא. יתיב רבה וקאמר להא שמעתא, רבה האט איבערגעזאגט די הלכה וואס ער האט יעצט געזאגט פון שורי גנבת. ער האט עס געזאגט פאר רב עמרם, איתיביה רב עמרם לרבה, עס איז א אפענע ברייתא כנגדך, שטייט אין די ברייתא ביי די פסוק שטייט איינער האט געפונען א אבידה וכיחש בה, ער האט געלייקענט, ער האט געשוואוירן פאלש, איז דא די דין אז מ'מוז עס צוגעבן קרן חומש ואשם. פון די ווארט וכיחש בה דרשן איך, אזוי שטייט אין די ברייתא, פרט למודה בעיקר, דווקא טאמער ער איז כיחש בה אין די עיקר, אין די עיקר תביעה איז ער כיחש ער זאגט אז איך האב עס נישט, אבער אויב ער איז מודה בעיקר איך האב עס יא נאר ער דרייט זיך אויס מיט א זייטיגע טענה איז דעמאלטס איז נישטא קיין חיוב קיין איז נישטא קיין חיוב חומש ואשם, כיצד? טאמער יענער איז אים תובע שורי גנבת, והוא אומר לא גנבתי, איי מה טיבו אצלך וואס טוט עס ביי דיר? איך האב עס טאקע אבער אתה מכרת לי איך האב עס באקומען איך האב עס געקויפט, יעצט די גמרא גייט פרעגן פארשטייט זיך אז בהאי גוונא איז נישט קיין מודה בעיקר ווייל ער לייקענט ער זאגט עס איז מיינס. די גמרא וועט פרעגן די קשיא. איז טאמער זאגט אים אתה מכרת לי, אדער אתה נתת לי במתנה, אדער אביך מכר לי, אביך נתן לי במתנה, אדער דו ווייסט פארוואס די פרה איז ביי מיר, ווייל אחר פרתי רץ, עס האט געזען מיין פרה אין די גאס און עס איז נאכגעלאפן מיין פרה, קומט עס אריין צו מיר אין רשות, איך האב עס קיינמאל נישט גע'גנב'ט, אדער מאליו בא אצלי, עס איז פשוט אריינגעקומען, עס האט זיך אריינשפאצירט אין מיין חצר, תועה בדרך, איך האב עס געזען בדרך, איך האב געזען ווי עס איז פארלוירן, מצאתיו איך האב עס געפונען האב איך עס אריין געברענגט אדער דו ווייסט פארוואס איז ביי מיר שומר חינם אני עליו שומר שכר אני עליו שואל אני עליו אזוי ווי ממש די פאל פון רבה פריער שטייט אין די ברייתא ווייטער ונשבע והודה ער האט געשוואוירן אז די אלע זאכן זענען געשעהן נאכדעם האט ער מודה געווען אז באמת איז ער געווען א גנב יכול יהא חייב תלמוד לומר וכיחש בה פרט למודה בעיקר זעה איך אז אין אלע די פעלער ווען ער זאגט שומר חינם שכר שואל איז ער פטור און דו רבה זאגסט חייב איז דאך ממש פארקערט פון דיר, אמר ליה האט רבה געזאגט תדורא, זאגט רש"י ס'איז א לשון האסט נישט קיין הארץ, ס'הייסט האסט נישט קיין לב מבין, פארשטייסט נישט וואס מ'רעדט, ס'איז נישט קיין סתירה פון די ברייתא, די ברייתא איז נישט די זעלבע פאל וואס איך רעד, כי תניא ההיא די ברייתא רעדט זיך דקאמר ליה הילך, יענער קומט און זאגט אים, ביסט א גנב, ניין איך בין נישט קיין גנב, פארוואס איז מיין שור ביי דיר, איך בין א שומר חינם, און נעם עס אצוריק, ער זאגט אים הילך, רש"י'ס לשון איז, ער זאגט אים הילך, וליכא ל, זאגט רש"י, וליכא למימר אילו מיגנב, קענסט נישט זאגן ניין ביסט א נשבע לשקר ווייל ווען ס'וואלט גע'גנב'עט געווארן קומט אויס אז האט זיך גע'פטר'ט, ס'נישט דא קיין אילו מיגנב, דהא קמיה קאי, די בהמה ליגט יעצט פאר אים ושקיל ליה, ס'הייסט ווען ער זאגט הילך זאגט ער נעם עס דיר צוריק האט ער עס צוריק גענומען ממילא ער האט עס מחזיר געווען, ווי יעצט דא א חשש בקיצור האט ער זיך גארנישט געזוכט צו פטר'ן, איז דארטן האב איך געזאגט אז איך קוק נישט ווייל ווען ס'וואלט געווען א גזילה, ס'איז נישט דא ווען ס'וואלט געוואלט געווען א גזילה, ווייל איך האב אים געזאגט הילך, נעם עס צוריק, דארטן רעדט זיך די ברייתא, איז וועגן דעם איז פטור, כי קא אמינא ווען האב איך געזאגט אז מ'קוקט יא אויף די עתיד טאמער ס'וועט ווערן א גזילה, דקיימא באגם, אז ווען די מעשה איז געשען די גאנצע שקלא וטריא צווישן די נגזל און די גזלן, די בהמה ליגט אין די אגם, ס'ליגט נישט אין די רשות פון די גזלן, ממילא ווען ער איז יעצט מודה אז איך האב טאקע די בהמה אבער איך בין א שומר חינם, האט ער דאך נישט געמאכט קיין השבה ווייל ס'איז נאך אלץ אין די אגם, און ס'קען זיין אז ס'וועט גע'גנב'עט ווערן, און ווען ס'ווערט גע'גנב'עט קומט אויס די שבועת שקר האט אים גע'פטר'ט, אויב אזוי איז דאס א שבועת שקר און ס'איז דא א חיוב. יעצט די מפרשים קלערן, וואס דארף די גמרא זאגן אז אז כי קאמינא דקיימא באגם, אפילו ס'איז נישט באגם, אז ער קען זאגן אז ס'איז אין די רשות פון די גזלן, אבער ער האט נישט געזאגט הילך, ממילא איז נאך אלץ דא א חשש גזילה. פרעגט די גמרא, איינע פון די פעלער פון די ברייתא איז געווען אתה מכרת לי, אז די גזלן זאגט ניין, איך האב נישט גע'גנב'ט, דאס האסטו מיר פארקויפט. פרעגט די גמרא, אויב אזוי מאי מודה בעיקר איכא, די ברייתא זאגט דאך איך האב דא אופנים וואס דו ביסט פטור, ווייל דו ביסט א מודה בעיקר, וואס הייסט מודה בעיקר, איך לייקן די עיקר, דו זאגסט מיר איך קום דיך א שור, און איך זאג איך קום דיך נישט קיין שור ווייל האסט עס מיר פארקויפט, ס'איז מיינס. לא צריכא דאמר ליה לא נתתי לך דמי, ער זאגט איך בין נישט קיין גנב, איך האב עס געקויפט, אבער. איך האב נאכנישט געצאלט דערפאר, אקעי איך מוז דיך אפצאלן, איך האב קיינמאל נישט אפגעצאלט, איז ממילא, דו ווייסט וואס, איך זע דו ווילסט דיין שור, שקול תורך וזיל, נעם דיר דיין אקס, גיי, איך וועל דיך טאקע נישט צאלן, איך בין חוזר פון די מקח, עס קומט אויס ס'איז ווייטער א הילך. פרעגט די גמרא, דאס איז א גוטע תירוץ ביי מכירה, למשל ווען ער זאגט איך האב עס געקויפט פון דיר, פון דיין טאטע, איז דאמאלס קענסטו זאגן איך האב אבער נישט געצאלט ממילא גיב איך עס צוריק, אבער וואס וועסטו זאגן, אתה נתתו לי, אביך נתנו לי, די ברייתא רעדט דאך אויך א פאל אז ער ענטפערט צוריק, וואס הייסט, ס'איז מיינס, איך האב עס באקומען מתנה פון דיר אדער פון דיין טאטע, און וואס גייט ער זאגן דעמאלטס? דעמאלטס איז דאך יא א כופר על העיקר, נישט קיין מודה על העיקר, מאי מודה בעיקר איכא. זאגט די גמרא, דאמר ליה, ער זאגט אים, באמת ס'איז מיינס, האסט מיר געגעבן א מתנה, אבער איך בין מסכים, די סיבה פארוואס דו האסט מיר געגעבן די מתנה על מנת דעבידנא לך נייח נפשא, האסט געוואלט איך זאל דיך צוריק געבן א טובה, למעשה לא עבדי לך, איך האב טאקע נישט געטון קיין טובה פאר דיר, איז אויב אזוי שקול תורך וזיל, נעם דיר צוריק דיין שור און גיי דיר, איז ווייטער איז דאס א הילך, וועגן דעם איז נישט דא קיין חיוב. פרעגט די גמרא וואס איז מיט די פאל וואס שטייט אין די ברייתא אז ער ענטפערט צוריק תועה בדרך מצאתיו, איך האב עס געזען פארבלאנדזשעט אויפן וועג איך האב עס געפונען איך האב עס אהיימגענומען, בכהאי גוונא איז דאך יא א גזלן, וואס הייסט עס מודה בעיקר לימא זאל די נגזל זאגן וואס הייסט האסט געפינען איבעי לך לאהדורי לי טאמער האסט געפינען וואלסטו געדארפט צוריק געבן האסט נישט געדארפט אהיים נעמען צו זיך אין שטוב דו ווייסט ווער איך בין האסטו האסט געוויסט אז עס איז פארלוירענע עס איז א פארלוירענע בהמה ביסט דאך א גנב אמר אבוה דשמואל ס'רעדט זיך באומר ער מאכט א שבועה אבידה מצאתי איך בין נישט קיין גנב איך האב געפינען אבידה אבער ולא הייתי יודע שהיא שלך איך האב נישט געוויסט וועמען ס'איז שאחזירנה לך וועגן דעם האב איך עס נישט צוריקגעגעבן, איך האב נישט געוואוסט, האב איך עס געהאלטן ביי מיר עד שיבא אליהו. ממילא אין די אלע פעלער איז ער א מודה און ס'איז דא א הילך און בכהאי גוונא איז ער זיכער נישט מחיוב. שאלה איז ווען ס'איז נישט דא קיין הילך דעמאלטס איז געווען די שאלה. זאגט די גמרא ווייטער תניא אמר בן עזאי ג' שבועות הן ס'איז דא א פרשה פון שבועת העדות איינער קומט צו די חבר און ער זאגט אים הער אויס דו האסט געזען עדות אז כך וכך אז יענער קומט מיך געלט זיי מעיד און ער מאכט א שבועה איך ווייס נישט קיין שום עדות, און צום סוף האט ער מודה געווען אז ער איז יא אזא שקרן ער האט יא געוויסט, איז דא דין פון שבועת העדות דארף ברענגען א קרבן ס'איז דא שבועת העדות איז זאגט בן עזאי ג' שבועות הן ס'איז דא דריי אופנים פון שבועת העדות און רש"י זאגט דא רעדט מען ביי אן עד אחד וואס מ'האט משביע געווען. אז ס'איז דא דריי אופנים ווי ער האט געזאגט א שקר, און מ'וועט זעהן באלד אין די גמרא צי ער מיינט צו זאגן און דו ביסט חייב אין די אופנים, ביסט פטור אין די אופנים, וואס זענען די דריי אופנים? זאגט רש"י דא רעדט מען א שבועת העדות פון א מציאה. ראובן האט פארלוירן זיין שור, און ער קומט צו שמעון, זאג מיר, דו האסט עפעס געזעהן, איך וויל דו זאלסט זאגן, דו האסט עפעס געזעהן דא? מיין אבידה, מיין, מיין, מיין שור, ווי ס'איז, ווער ס'האט עס, און ער מאכט א שבועה, איך ווייס גארנישט פון דיין שור. איז די דריי אופנים וואס איז א שקרן קען זיין אזוי. הכיר בה ולא במוצאה, ער האט באמת געזעהן יענעמ'ס שור, ער האט געזעהן יענעמ'ס שור, ער האט עס געזעהן ס'ליגט ביי איינעם אין רשות, אבער ער האט נישט געוואוסט ווער די בעל הרשות איז, ער האט נישט מכיר געווען די מוצא. און ער וואלט געקענט זאגן די אמת, יא, איך האב געזעהן דיין שור, איך האב עס געזעהן דארטן. איך ווייס אבער נישט ווער, ביי וועמען. אדער, ס'רעדט זיך אז ער האט געלייקענט, ער האט געקענט במוצאה ולא בה, ער האט געזען אז ס'ליגט עפעס א שור ביי פלוני, א פרעמדע שור, ער האט אבער נישט געוויסט צו דאס איז די שור פון די פון די בעל אבידה צו נישט, דאס האט ער נישט געוויסט, און ער האט געזאגט ער ווייסט נישט פון גארנישט. די לעצטע פאל איז לא בה ולא במוצאה, ער מאכט א שבועה אז ס'רעדט זיך ער האט טאקע נישט געקענט נישט די מוצא אבידה, ער האט נישט געזען ווער עס איז, ער האט נישט געזען איינער וואס האט געפינען, און ער האט נישט געזען די פארלוירענע שור אויך נישט. פרעגט די גמרא אין די פאל לא בה ולא במוצאה טאמער ער האט נישט געזעהן די פרה און נישט געזעהן די מוצא דעמאלט וואס איז דא די שבועת העדות קושטא אשתבע ער האט דאך געשוואוירן אמת ער זאגט ער ווייסט גארנישט ער האט טאקע גארנישט געוואוסט ער האט נישט געוואוסט פון די בהמה און נישט פון די מוצא איז די גמרא משנה די גירסה אימא די לעצטע פאל איז בה ובמוצאה ער האט געקענט די בהמה און ער האט געקענט די מוצא ער האט אלץ געוואוסט איז בכהאי גוונא פארשטייט זיך דאס איז א שבועת שקר פרעגט די גמרא למאי הלכתא, וואס איז דאס נגיע די ג' שבועות אז דאס הייסט שבועת העדות? וואס ווילסטו ארויסברענגען מיט דעם אז דאס איז שבועת העדות? האסט געוואלט ארויסברענגען אז דאס איז א שבועת העדות וואס מען קען אים מחייב זיין, אדער א שבועת העדות וואס מען קען אים נישט מחייב זיין? רב אמי אמר רב חנינא, לפטור, ער האט געמיינט צו פטר'ן. פארוואס? ווייל ס'איז דאך נאר אן עד אחד, די עד אחד קען סיי ווי סיי נישט מוציא זיין ממון, איז ממילא אין די אלע פעלער איז ער פטור. שמואל אמר לחיוב. ער האט געמיינט מחייב צו זיין, וויבאלד האסט געשוואוירען פאלש, האסט מיך מפסיד געווען, ביסטו מחויב. יעצט וואס מיינט לחיוב? אין די לעצטע פאל איז זיכער לחיוב, ווייל ער האט באמת געוואוסט ווי די בהמה הנאבד איז, ער האט געזען די בהמה, ער האט געזען ווער ס'האלט עס, וואלט ער געדארפט זאגען, ער האט נישט געזאגט, האט אים יענער מפסיד געווען, איז בכהאי גוונא פארשטיי איך אז ס'איז דא א חיוב פון שבועת העדות, אבער די ערשטע צוויי פעלער ווי ער האט נישט געוואוסט צו זאגן ווי די בהמה איז, ער האט געוויסט איך האב געזען די בהמה אין יענע געגענט, אבער ער ווייסט נישט ביי וועמען, איז וואס וועט ער האבן ווען ער איז יא מודה על האמת, יענער וועט וועט ווייטער נישט וויסן ווי צו גיין, אדער ווען ער ווייסט איך האב געזען איינער האט א בהמה, איך ווייס אבער נישט צו ס'איז דיין בהמה, איז ווייטער, לאמיר זאגן ער וואלט געזאגט די אמת, וואס האט ער אויפגעטון? איז אנדערע ראשונים לערנען טאקע אין הכי נמי אז די גמרא מיינט לחיוב דווקא אין די לעצטע פאל, ווען ער האט געוויסט אלעס, רש"י זאגט אבער נישט אזוי, רש"י זאגט אין אלע די פעלער איז דא לחיוב. ווייל ווען ער וואלט אים געזאגט, יא איך האב געזעהן דיין בהמה אין יענע געגענט, איך ווייס נישט וועמענס רשות ס'איז געווען אבער איך האב עס געזעהן. איז קען קען יעצט די בעל אבידה גיין צו יענע פלאץ ווי ער האט געזעהן די בהמה, און ער וועט זיך נאכפרעגן אפשר וועט ער עס געפינען. אדער ווען ער זאגט אים יא איך האב געזעהן אז חיים האט עפעס א פרעמדע בהמה איך ווייס נישט צו ס'איז דיינע בהמה. דאס וואלט אויך געהאלפן די בעל יעצט וועט ער גיין צו חיים און געוואר ווערן צו ס'איז זיין בהמה צו נישט, קומט אויס האט ער יא מפסיד געווען, איז ממילא אין די פעלער איז אויך דא א חיוב פון שבועת העדות, אזוי לערנט רש"י. זאגט די גמרא די מחלוקת ר' חנינא מיט שמואל איז א מחלוקת תנאים, ובפלוגתא דהני תנאי דתניא, די דין פון שבועת העדות איז דווקא ביי צוויי עדים אדער ביי עד אחד אויך, שטייט אין די ברייתא המשביע עד אחד, ער איז משביע אן עד אחד, האסטו געזען אז ראובן האט געבארגט פון מיר געלט, קענסטו מעיד זיין? און ער מאכט א שבועה כ'האב גארנישט געזעהן, און צום סוף איז נתברר געווארן געווען א שקרן. המשביע עד אחד פטור, ווייל עד אחד קען דאך סיי ווי סיי נישט מחייב זיין קיין ממון, ער קען מחייב זיין שבועה אבער נישט קיין ממון. רבי אלעזר ברבי שמעון, מחייב. ווייל אין הכי נמי אפילו ער וואלט געזאגט עדות קען בית דין נישט מוציא זיין ממון על פי עדותו איז דאך נאר אן עד אחד, אבער עד אחד קען דאך מחייב זיין א שבועה. און ממילא יענער קען זיין וואלט מורא געהאט צו מאכן א שבועה, און אויב אזוי וואלט ער דאך געצאלט, קומט אויס אז דיין נישט זאגען עדות האט מפסיד געווען ממון, און ממילא דא א דין פון שבועת העדות. וואס איז די סברת המחלוקת במאי קמיפלגי? די אלטע שאלה פון דבר גורם לממון, מר סבר דבר גורם לממון כממון דמי, מר סבר לאו כממון דמי, דאס איז נישט קיין ממון, דיין עדות וואלט נישט מוציא ממון געווען, אבער ס'קען גורם זיין הוצאת ממון, ווייל וועסטו מחייב זיין א שבועה און ער וועט מורא האבן צו שווערן און קען זיין ער וועט צאלן, איז דאס א דבר הגורם לממון, איז דאס איז די שאלה צו א דבר הגורם לממון הייסט ממון, ממילא איז עס א שבועה אויף ממון, טאמער דבר הגורם לאו כממון איז עס נישט קיין שבועה אויף ממון. איז בנוגע די שאלה דא מיט די אבידה אויך, איז עס א דבר הגורם לממון. לאמיר זאגן לויט רש י די ערשטע צוויי ציורים, ווען דו וואלסט געזאגט די עדות, קען זיין יענער וואלט דורך דעם געפונען די שור, ער וואלט געוואוסט וואו ס'איז אין וועלכע געגנט, ער וואלט עס געפונען, ער וואלט געוואוסט ווער עס האט געפונען עפעס א בהמה, און קען זיין ס'וואלט געווען זיין בהמה וואלט ער עפעס געהאט, און אין די אנדערע פלאץ וואס יענער האט געוואוסט גענוי וואו ס'איז, איז לכאורה דעמאלטס נישט קיין דבר הגורם לממון דעמאלטס איז ממש ממון, ער זאגט אים קלאר וואו דיין בהמה איז, אבער זאגט רש י יענער וואלט זיך נאך אלץ געקענט אויסדרייען און וואלט געקענט זאגן אז ס'איז נאנס, א שומר אבידה איז פטור אויף אונסים. און ממילא ס'איז נאר א דבר הגורם לממון איז נישט קיין זיכערע זאך, און דאס איז די שאלה. אמר רב ששת א הלכה הכופר בפיקדון, ראובן גיבט שמעון א פיקדון, ער בעט צוריק די פיקדון און שמעון לייקנט עס. אן א שבועה, דא רעדט מען סתם ער האט געזאגט להדם. נעשה עליו גזלן, די רגע וואס ער איז כופר, אפילו אן א שבועה, זאגט רב ששת ווערט ער א גזלן, הגם ער האט באקומען די פיקדון ברשות, ס'איז נישט דא קיין משיכת גניבה, ער האט עס באקומען ברשות, אבער יעצט אז ער וויל עס נישט צוריק געבן מיט א כפירה, מיט דעם איז ער געווארן א גזלן, מאי נפקא מינה וחייב באונסין, ביז יעצט איז ער געווען א שומר איז פטור פון אונסין, אבער די רגע ער האט כופר געווען איז חל אויף אים א דין השבת הגזילה, און א גזלן חייב באונסין.

זאגט די ברייתא למדנו עונש, ווי זעה איך אן עונש, טאמער איינער איז כיחש, איז דא אן עונש ער ווערט א גזלן, אזהרה מנין ווי איז דאך אין עונשין אלא אם כן מזהירין, ווי איז דא די אזהרה אין די תורה מען זאל נישט מכחיש זיין, תלמוד לומר לא תכחשו. מאי לאו די גמרא פשטות האט פארשטאנען, אזוי האט די גמרא פארשטאנען אז לעונש ממון, אז וואס איז די עונש, אויף וואס ארויף, ער באקומט א עונש אז מען גיבט אים א טיטל פון גזלן איז מען חייב באונסין אלץ וואס? אלץ ממון ווייל ער האט כופר געווען אין די ממון נישט מחמת א שבועה אפילו אן א שבועה זאגט די גמרא לא לעונש שבועה לעולם די ברייתא רעדט זיך אז די עונש וואס ער באקומט אז מען רופט אים אן א גזלן איז חייב באונסין איז דווקא ווייל ער האט געמאכט א שבועת שקר אבער סתם די עצם כפירה אן א שבועה

טאמער ס'איז נשבע על שקר, מוז ער ברענגען א אשם און אז ס'דא א חיוב חומש, איז למדנו עונש, אזהרה מנין פון ווי ווייס איך אזהרה מ'טאר נישט זיין נשבע על שקר, תלמוד לומר לא תשקרו. איז ומדסיפא דאישתבע, וויבאלד די סיפא רעדט זיך וועגען די עונש פון נשבע על שקר, איז ריישא רעדט זיך א עונש דלא אישתבע נאר פאר די עצם כפירה, איז דאך יא א ראי' צו רב ששת

אבער דאס איז דאס, חומש ואשם איז ער נישט מחויב, אתו עדים, די עונש איז חייב באונסים, אבער די סיפא רעדט זיך אודויי אודי ער האט אליין מודה געווען איך האב געשוואוירען פאלש איז דעמאלטס איז ער חייב בקרן חומש ואשם, אבער לעולם ווען ס'איז נישט געווען קיין שום שבועת שקר קען זיין ער הייסט נישט קיין גזלן נישט ווי רב ששת.